זאגט די גמרא אין מסכת ברכות דף ל"ב עמוד ב' אונטן, האלט מיר אונז זיבן שורות פון אונטן, איז געשטאנען אין די משנה אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו, אפילו טאמער א קעניג קומט צו צו די מענטש וואס האלט מיטן שמונה עשרה און פאנגט אן צו רעדן צו אים און באגריסט אים, זאל מען אים נישט ענטפערן. אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, לא שנו ס'איז נישט געזאגט געווארן אז מ'זאל נישט צוריק ענטפערן אלא למלכי ישראל, אויב א אידישער קעניג, קומט אים אקעגן און ער באגריסט אים, וואס דער אידישער קעניג פארשטייט אז ער האלט מיטן שמונה עשרה. אבל למלכי עכום, טאמער אבער ס'איז א גוי'אישער קעניג וואס ער פארשטייט נישט וואס ס'מיינט שמונה עשרה, און ס'איז דא א ספק פיקוח נפש אז אויב ער גייט אים נישט צוריק ענטפערן וועט אים דער קעניג הרג'נען, פוסק, מעג ער זיך אפשטעלן אפילו מיטן שמונה עשרה, ווייל פיקוח נפש איז דוחה אלעס. פרעגט די גמרא מיתיבי, וועל דיר א קשיא פרעגן. שטייט אין א ברייתא המתפלל, איינער וואס האלט מיטן דאווענען, וראה אנס בא כנגדו, און ער זעט א רויבער קומט קעגן אים, אדער ראה קרון בא כנגדו, ער זעט א קרון קומט קעגן אים, א וואגן, לא יהא מפסיק, זאל ער נישט מפסיק זיין, אלא מקצר ועולה, ער מאכט עס שנעל, ער איז מקצר, ער ענדיגט שנעל, זעט מען אז אפילו במקום סכנה זאל מען נישט מפסיק זיין, ענטפערט די גמרא לא קשיא הא דאפשר לקצר, אוודאי אז מען קען מקצר זיין, זאל מען מקצר זיין, נאר דאס וואס מען האט פריער געזאגט אז במלכי עכום זאל מען מפסיק זיין רעדט זיך אויף וואס מען קען נישט מקצר זיין. תנו רבנן זאגט די גמרא זיי האבן געלערנט אין א ברייתא מעשה בחסיד אחד ס'געווען א מעשה א חסיד שהיה מתפלל בדרך און ס'האט געהאלטן אינמיטן דאווענען אויפן וועג בא שר אחד איז קעגן געקומען א שר ונתן לו שלום ער האט אים באגריסט ולא החזיר לו שלום די חסיד האט אים נישט צוריק געגריסט המתין לו עד שסיים תפילתו די שר האט געווארט ביז די חסיד זאל ענדיגן דאווענען לאחר שסיים תפילתו אמר ליה האט אים די שר פארגעהאלטן ריקא דו ליידיגייער, אזוי האט ער אים געזאגט, והלא כתוב בתורתכם, רק השמר לך ושמור נפשך, אז א מענטש דארף זען זיך צו היטן, וכתיב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, פון דעם לערנט מען ארויס, א מענטש דארף זען זיך צו היטן, מען טאר נישט טון גארנישט, וואס לייגט אריין די מענטשן אין א סכנה, אויב אזוי כשנתתי לך שלום, איך האב דיך באגריסט, למה לא החזרת לי שלום? האט דער שר ווייטער מסביר געווען זיין טענה צו אים, אם הייתי חותך ראשך בסייף, ווען איך וואלט דיך ווען אפגעהאקט דיין קאפ מיט א שווערד, מי היה תובע את דמך מידי, ווער וואלט מיך ווען פארגעהאלטן פארוואס כ'האב דיך געהארגעט, איך האב אלע רעכטן דיך צו הארגענען, כ'האב די כוחות דיך צו הארגענען, אמר ליה האט אים די חסיד גענטפערט, המתן לי עד שאפייסך בדברים, איך בעט דיך, געב מיך א מינוט כ'זאל ערקלערן מיין זייט וויאזוי, פון ווי איך קום. אמר ליה, האט אים די חסיד מסביר געווען, אילו היית עומד לפני מלך בשר ודם, ווען דו וואלסט ווען געשטאנען פאר א קעניג, א גשמיות'דיגער קעניג, בא חברך ונתן לך שלום, ער געט דיך שלום און ער וויל דיך באגריסן, היית מחזיר לו, וואלסטו אים צוריק גענטפערט? גיי מיר ארויף צו דף ל"ג עמוד א', אמר ליה האט די שר גענטפערט לאו, אוודאי נישט. האט ער אים צוריק געזאגט ווייטער, ואם היית מחזיר לו, אויב וואלסטו יא צוריק גענטפערט פאר דיין חבר בשעת דו שטייסט פארנט פונעם קעניג, מה היו עושים לך, וואס וואלט דיך די קעניג געטון, אמר ליה היו חותכים את ראשי בסייף, מען וואלט מיך אפגעהאקט דעם קאפ. אמר ליה האט ער די חסיד צוריק גענטפערט צו דעם שר, נו. והלא דברים קל וחומר, ומה אתה, שהיית עומד לפני מלך בשר ודם, דו שטייסט נאר פאר א גשמיות'דיגע קעניג, שהיום כאן ומחר בקבר, וואס ער לעבט דאך נישט אויף אייביג. כך, וואלסטו אזוי מורא געהאט פון אים, אני, שהייתי עומד לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא שהוא חי וקיים לעד ולעולמי עולמים, ער לעבט דאך אויף אייביג, על אחת כמה וכמה, טאר איך נישט מפסיק זיין ווען איך האלט מיטן רעדן מיט אים. איז מיד נתפייס אותו השר, ונפטר אותו חסיד לביתו לשלום, האט זיך געזעגנט און ער איז אהיים געגאנגען. די מפרשים פרעגן אבער למעשה די הלכה איז, אז ביי א קעניג, האט מען דאך פריער געזען פון מלכי עכום, קומט צו א מענטש מיטן שמונה עשרה מעג מען יא אפהאקן אינמיטן, פארוואס ווייל ס'איז א ספק פיקוח נפש, סאו דא איז דאך לכאורה געווען א ספק פיקוח נפש, איז אסאך מפרשים ענטפערן אז ער האט דערקענט פון דעם שר די וועג וויאזוי ער איז צוגעקומען צו אים און באגריסט אז ער גייט אים נישט טשעפענען, ממילא האט ער נישט מפסיק געווען און שפעטער האט ער אים מסביר געווען וואס גייט פאר. זאגט די גמרא ווייטער, איז געשטאנען אין די משנה אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק, טאמער א שלאנג נעמט אים ארום זאל ער נישט מפסיק זיין, אמר רב ששת לא שנו עס איז נישט געזאגט געווארן אלא נחש א שלאנג, אבל עקרב אן עקדיש וואס איז א גרעסערע סכנה פוסק שטעלט מען זיך יא אפ מיטן שמונה עשרה. פרעגט די גמרא מיתיבי וויל איך א קשיא פרעגן שטייט אין א ברייתא נפל לגוב אריות אויב א מענטש פאלט אריין אין א לייבן גריב אין מעידין עליו שמת פארוואס ווייל ס'קען זיין אז ער איז ארויס לעבעדיג איז רש"י מסביר א אינטערעסאנטע זאך ווייל טאמער די לייבן זענען נישט הונגעריג גייען זיי נישט טשעפענען די מענטש. נפל לחפירה מלאה נחשים ועקרבים אויב ער איז אריינגעפאלן אין א גריב פיל מיט נחשים מיט עקרבים מעידין עליו שמת. אויב אזוי וואס מאכסטו א חילוק פון א נחש און א עקרב? דא זעט מען אז צוזאמען ביידע זענען סכנה'דיג, ענפערט די גמרא שאני התם דאגב איצצא מזקי ווייל ער פאלט אראפ אויף זיי, קומט אויס ער צוקוועטשט זיי, ווערן זיי בייז אויף אים, ממילא גייען זיי אים בייסן. אמר רבי יצחק ראה שוורים, טאמער א מענטש זעט ווי אקסן קומען אים אנטקעגן, פוסק איז ער אויך מפסיק שמונה עשרה ווייל ס'איז א סכנה. דתני רב אושעיא מרחיקין משור תם, מ'דערווייטערט זיך פון א שור תם חמישים אמה. ומשור מועד, א שור מועד וואס האט שוין געשטויסן אפאר מאל איז כמלוא עיניו, מ'זאל אים אפילו נישט קענען זען. תנא משמיה דר' מאיר, ריש תורא בדיקולא, אפילו טאמער דו זעסט די קאפ פון די אקס איז אריינגעלייגט אין די דיקולא אין די בעסקעט האלט מיטן עסן, אף על פי כן זאלסטו אזוי שטארק אוועקלויפן פון אים, סליק לאגרא גיי ארויף אויף א צווייטע שטאק, ושדי דרגא מתותך, און נעם אוועק די לייטער פון אונטער דיך אז די אקס זאל דיך נישט קענען נאכלויפן. אמר שמואל, הני מילי בשור שחור ביומי ניסן, א שור שחור א שווארצע אקס ביומי דניסן, איז רש"י מסביר דעמאלטס פאנגט זיך אן צו טוישן די סיזען, און פלוצלינג זעט ער אזויפיל נייע זאכן ס'פאנגט אן ארויסצווואקסן, ווערט ער אינגאנצן צעווילדעוועט, מפני שהשטן מרקד לו בין קרניו. תנו רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא מעשה במקום אחד, ס'איז געווען א מעשה אין א געוויסע פלאץ א שטאט שהיה ערוד ס'איז געווען א ערוד והיה מזיק את הבריות ס'פלעגט שעדיגן די מענטשן פון די שטאט, באו והודיעו לו לרבי חנינא בן דוסא אז די ערוד. שעדיגט די מענטשן, אמר להם, הראו לי את חורו, ווייזטס מיך די לאך ווי די ערוד ליגט. הראוהו את חורו, מ'האט אים געוויזן די לאך, נתן עקבו על פי החור, האט ער אראפגעלייגט זיין פערשט, זיין פיס, אויפן לאך, יצא די ערוד איז ארויסגעקומען ונשכו און האט געביסן ר' חנינא בן דוסא, ומת אותו ערוד, איז די ערוד איז גלייך געשטארבן. נטלו על כתפו, האט ער גענומען דעם ערוד והביאו לבית המדרש, אמר להם ראו בני, געטס נאר א קוק מיינע קינדער, אין ערוד ממית, נישט די ערוד איז דער וואס מאכט שטארבן, אלא החטא ממית, ווייל נאר די מענטשן וואס האבן געזינדיגט, זיי האט די ערוד געקענט שעדיגן. מה שאין כן איך וואס איך האב קיינמאל נישט געזינדיגט, האט די ערוד נישט געקענט האבן קיין שליטה אויף מיר. באותה שעה אמרו, אוי לו לאדם שפגע בו ערוד וויי איז פאר א מענטש וואס א ערוד טשעפעט זיך אן אין אים, ואוי לו לערוד שפגע בו רבי חנינא בן דוסא, ווייל דעמאלט גייט די ערוד שטארבן נישט די מענטש. זאגט די הייליגע משנה ווייטער מזכירין גבורות גשמים בתחיית המתים, מען דערמאנט די גבורה פונעם אייבערשטן פון רעגן, משיב הרוח מוריד הגשם, בתחיית המתים ביי די ברכה פון תחיית המתים. ושאלה, מען בעט פונעם אייבערשטן ותן טל ומטר בברכת השנים ביי די ברכה פון ברך עלינו, והבדלה, מוצאי שבת דערמאנט מען אתה חוננתנו, בחונן הדעת ביי די ברכה פון חונן הדעת, רבי עקיבא אומר, ער קריגט זיך אויף די לעצטע זאך, אומרה ברכה רביעית בפני עצמה, מוצאי שבת זאגט מען א עקסטערע ברכה פון אתה חוננתנו, רבי אליעזר אומר בהודאה, מען זאגט עס ביי מודים, א חלק פון מודים. זאגט די הייליגע גמרא מזכירין גבורות גשמים, מאי טעמא פארוואס דערמאנט מען גבורות גשמים ביי די תחיית המתים, אמר רב יוסף מתוך ששקולה כתחיית המתים רעגן איז אזוי וויכטיג אזוי ווי תחיית המתים ווייל אן רעגן קען מען נישט לעבן לפיכך קבעוה בתחיית המתים ושאלה בברכת השנים מאי טעמא, אמר רב יוסף מתוך שהיא פרנסה ווייל די רעגן ברענגט פרנסה פאר די מענטשן לפיכך קבעוה בברכת פרנסה פון ברך עלינו. הבדלה בחונן הדעת מאי טעמא, אמר רב יוסף מתוך שהיא חכמה, ווייל ס'איז א חכמה צו קענען מבדיל זיין, קבעוה בברכת חכמה האט מען עס אריינגעלייגט אין די ברכה פון אתה חונן וואס מ'איז מתפלל אויף דעת, ורבנן אמרי מתוך שהיא חול, ווייל ס'איז חול, דאס הייסט מ'מאכט א ברכה וואס איז מבדיל בין קודש לחול, לפיכך קבעוה בברכת חול, האט מען עס אריינגעלייגט בברכת חול דאס הייסט די ערשטע ברכה פון די וואכענדיגע ברכות. אמר רב אמי גדולה דעה שניתנה בתחילת ברכה של חול, דעה איז א גרויסע זאך אז דאס איז די ערשטע ברכה אנפאנג פון די ברכות פון די בקשות, ואמר רב אמי גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות צווישן צוויי נעמען פונעם אייבערשטן שנאמר כי קל דעות השם, שטייט די ווארט דעות צווישן קל און השם. וכל מי שאין בו דעה, איינער וואס האט נישט דעה וואס צו פארשטיין, אסור לרחם עליו, טאר מען נישט מרחם זיין אויף אים שנאמר כי לא עם בינות הוא, על כן לא ירחמנו עושהו. אז די נביא האט מוסר געזאגט פאר די אידן אז ווייל ענק לייגן נישט צו קיין קאפ, ממילא זענען ענק נישט ווערט אז באשעפער זאל רחמנות האבן אויף ענק. אמר ר' אלעזר גדול מקדש, די בית המקדש איז גרויס שניתן בין ב' אותיות, עס איז אויך געלייגט געווארן צווישן צוויי נעמען פונעם אייבערשטן שנאמר פעלת השם און מקדש השם, שטייט די ווארט מקדש צווישן השם און השם. ואמר ר' אלעזר כל אדם שיש בו דעה, איינער וואס האט דעה און ער לייגט צו קאפ און ער טראכט אריין, כאילו נבנה בית המקדש בימיו, ווייל דעה נתנה בין שתי אותיות, מקדש שניתן בין שתי אותיות, אזוי ווי אונז האבן יעצט געזען, איז ביידע האבן א ענליכקייט. מתקיף לה רב אחא קרחינאה אלא מעתה לויט דיך, גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות, איז נקמה איז אויך אזוי גרויס ווייל ס'שטייט צווישן צוויי נעמען פונעם אייבערשטן שנאמר קל נקמות ה' אמר ליה אין, ביסט גערעכט, במילתה מיהא גדולה היא, אין א פאל וואס מ'דארף זיך באנוצן מיט נקמה איז עס טאקע א גרויסע זאך, והיינו דאמר עולא, שתי נקמות הללו למה, ס'ווערט דערמאנט צוויי מאל נקמה אין די פסוק, אחת לטובה ואחת לרעה, לטובה דכתיב הופיע מהר פארן, לרעה דכתיב אל נקמות השם, אל נקמות הופיע, איז מען נוצט די מידה פון נקמה אסאך מאל צום גוטן און אסאך מאל צום שלעכטן, אבער ווי מען נוצט עס איז עס טאקע א וויכטיגע זאך. איז געשטאנען אין די משנה א מחלוקת ווי מען זאגט אתה חוננתנו, רבי עקיבא אומר, אומרה ברכה רביעית בפני עצמה כולי. זאגט די גמרא אמר ליה רב שמן בר אבא לרבי יוחנן מכדי אנשי כנסת הגדולה תקנו להם לישראל ברכות תפילות קדושות הבדלות, די אלע נוסחאות פון די ברכות, תפילות, קדושה, הבדלה, די אלע זאכן קומט דאך פון אנשי כנסת הגדולה, און מען דארף צולייגן, דאס איז א זאך וואס מען טוט יעדע וואך, ס'איז גאנץ רעכט א זאך וואס מען טוט נישט באופן קבוע, קען איך פארשטיין מיט די צייט איז געווארן א מחלוקת, מען האט פארגעסן פונקטליך, אבער דא, ניחזי היכן תקון, זאל מען זען ווי אזוי זיי האבן עס מתקן געווען, ענטפערט די גמרא. אמר ליה, האט ער אים געענטפערט, בתחילה קבעוה בתפילה, די אריגינעלע תקנה איז געווען בתפילה. די אנשי כנסת הגדולה האבן מתקן געווען מ'זאל זאגן אתה חוננתנו אינמיטן שמונה עשרה. העשירו. שפעטער, מענטשן זענען געווארן רייך, ס'איז געווען געלט ביי כלל ישראל, מ'האט געקענט מאכן הבדלה על הכוס, קבעוה האט מען עס געטוישט על הכוס און מ'האט עס קובע געווען אויף א כוס. הענו. שפעטער איז מען געווארן ארעם, חזרו וקבעוה בתפילה. והם אמרו, די חכמים בשעת זיי האבן עס צוריק געלייגט ביי תפילה האבן זיי געזאגט המבדיל בתפילה צריך שיבדיל על הכוס וועגן דעם איז עס היינט אויך געבליבן ביי כוס, ממילא איינמאל עס איז שוין מער נישט געווען די אריגינעלע תקנה, עס איז געווען א תקופה ביי כלל ישראל וואס מען האט אויך געמאכט הבדלה אויף כוס, האט געקענט אויסקומען שפעטער ווען מען האט עס צוריק געלייגט ביי שמונה עשרה, איז געווען א מחלוקת, ווי אזוי עס איז געווען די אריגינעלע תקנה. איתמר נמי, אונז האבן טאקע געלערנט אמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן אנשי כנסת גדולה תקנו להם לישראל ברכות ותפילות קדושות והבדלות, בתחילה, אריגינעל, קבעוה בתפילה האט מען עס געהאט מתקן געווען מען זאל זאגן אתה חוננתנו ביי שמונה עשרה, העשירו, שפעטער, מען האט געהאט געלט קבעוה על הכוס, דאס הייסט דעמאלטס האט מען געהאט מתקן געווען מען זאל עס נאר לייגן על הכוס, חזרו והענו קבעוה בתפילה, און זיי האבן גלייך צוריק געלייגט די תקנה, והם אמרו המבדיל בתפילה צריך שיבדיל על הכוס, כדי ס'זאל זיך נישט טוישן אויב מען האט געלט מען האט נישט קיין געלט, מען האט עס אייביג געלאזט די זעלבע. איתמר נמי. רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו המבדיל בתפילה צריך שיבדיל על הכוס, וויבאלד די תקנה בשעת מ'האט עס צוריק געלייגט אין שמונה עשרה איז געווען אויף אזא אופן אז מ'זאל עס זאגן ביי סיי ביי שמונה עשרה און סיי על הכוס. זאגט די גמרא ווייטער אמר רבה האט רבה געזאגט ומותבינן אשמעתין, אונז האמיר געפרעגט אויף אונזער הלכה וואס אונז האמיר יעצט געזאגט אז אפילו ווען מ'זאגט אתה חוננתנו אין שמונה עשרה מאכט מען אויך הבדלה אויף א כוס, האט מען געפרעגט די קשיא, שטייט אין א ברייתא טעה ולא הזכיר גבורות גשמים בתחיית המתים, אונז האמיר שוין געהאט געזען נעכטן אז טאמער מ'האט זיך טועה געווען און מ'האט נישט דערמאנט גבורות גשמים בתחיית המתים, אדער שאלה בברכת השנים, מחזירין אותו. איז דא רעדט מען אין א פאל וואס מ'האט זיך דערמאנט שוין נאך שומע תפלה, אזוי ווי שוין געהאט געזעהן אפאר טעג צוריק. אבער שטייט ווייטער אין די ברייתא, הבדלה בחונן הדעת, אין מחזירין אותו מפני שיכול לאומרה על הכוס. איז משמע, אז מ'זאגט עס נישט אייביג אויפן כוס. נאר איינער וואס האט זיך טועה געווען, האט נישט געזאגט אתה חוננתנו, ער קען זאגן כאילו משלים זיין, הבדלה על הכוס. ענטפערט די גמרא, לא תימא מפני שיכול לאומרה על הכוס, ער קען עס זאגן על הכוס, אלא אימא מפני שאומרה על הכוס. דאס הייסט אפילו ווען מען זאגט אתה חוננתנו ביי שמונה עשרה, דארף מען אויך מאכן הבדלה על הכוס אינדערהיים אזוי ווי אונז טוהן מיר טאקע איתמר נמי האט מען געלערנט אין א ברייתא, אמר רבי בנימין בר יפת שאל רבי יוסי את רבי יוחנן בצידון ואמרי לה רבי שמעון בן יעקב דמן צור את רבי יוחנן. ואנא שמעית, איך האב געהערט, המבדיל בתפילה, איינער וואס האט געמאכט הבדלה ביי שמונה עשרה, פרעגט ער צריך שיבדיל על הכוס או לא? ואמר ליה, און ער האט צוריק געענטפערט צריך שיבדיל על הכוס. פרעגט די גמרא איבעיא להו המבדיל על הכוס, איינער וואס האט געמאכט הבדלה אויפן כוס, נאך פאר ער האט געדאווענט שמונה עשרה מהו שיבדיל בתפילה, אמר רב נחמן בר יצחק קל וחומר מתפילה, ומה תפילה דעיקר תקנתא היא די ארגינעלע תקנה איז געווען תפילה, אף על פי כן אמרי המבדיל בתפילה צריך שיבדיל על הכוס, המבדיל על הכוס ער מאכט נאר הבדלה אויפן כוס וואס איז נישט געווען דלאו עיקר תקנתא לא כל שכן ער זאל אויכעט זאגן אב אתה חוננתנו, תני רב אחא אריכא קמיה דרב חיננא, המבדיל בתפילה משובח יותר ממי שיבדיל על הכוס, איינער וואס זאגט אתה חוננתנו איז בעסער פון הבדלה על הכוס, ואם הבדיל בזו ובזו, ער מאכט הבדלה אויף ביידע, ינוחו לו ברכות על ראשו. פרעגט די גמרא הא גופא קשיא, אמרת המבדיל בתפילה משובח יותר ממי שיבדיל על הכוס, אלמא, תפילה לחודה סגי איז גענוג. אויב אזוי, טאמער ס'איז גענוג ער מאכט נאר הבדלה בשמונה עשרה, וויאזוי קען זיין ער זאל מעגן שפעטער מאכן נאכאמאל הבדלה? והדר תני אם הבדיל בזו ובזו ינוחו לו ברכות על ראשו, איז די גמרא האלט יעצט אז טאמער ס'פעלט זיך נישט אויס טאר מען עס נישט טון. פרעגט די גמרא, וכיון דנפיק ליה בחדא, ער האט יוצא געווען הבדלה מיט שמונה עשרה, איפטר האט ער דאך שוין פוטר געווען, ער איז שוין פטור, ער האט שוין יוצא געווען די חובת הבדלה, הויא ברכה שאינה צריכה, שפעטער גייט ער און מאכט הבדלה על הכוס, איז עס א ברכה שאינה צריכה. ואמר רב ואיתימא ריש לקיש ואמרי לה רבי יוחנן וריש לקיש דאמרי תרוייהו כל המברך ברכה שאינה צריכה עובר משום לא תשא. ס'איז זייער א הארבע זאך. אלא אימא הכי דארף מען זאגן אזוי, אם הבדיל בזו, ולא הבדיל בזו און ער האט געזאגט נאר ביי שמונה עשרה ינוחו לו ברכות על ראשו ווייל די גמרא האלט יעצט לויט די שיטה אז ס'איז בעסער אז מ'זאגט נאר אויף איינס. בעא מיניה רב חסדא מרב ששת טעה בזו ובזו מהו. אויב א מענטש האט זיך טועה געווען סיי ער האט פארגעסן צו זאגן ביי שמונה עשרה און סיי ער האט נישט געמאכט הבדלה על הכוס, דאס הייסט ער האט געטוהן א מלאכה פאר ער האט געמאכט הבדלה, פרעגט די גמרא מהו וואס זאל ער יעצט טוהן, ווייל לויט ווי אונז האלט מיר יעצט איז בעסער טאמער מ'מאכט הבדלה ביי שמונה עשרה און דעמאלטס דארף ער נישט מאכן הבדלה על הכוס. אויב ער האט פארגעסן און האט נישט געמאכט הבדלה ביי שמונה עשרה, קען ער מאכן הבדלה על הכוס. אבער טאמער ער האט פארפאסט דאס אויכעט, ווייל ער האט שוין געמאכט א מלאכה, אדער ער האט געגעסן, ס'איז א מחלוקת הפוסקים, קומט אויס יעצט, אפשר דארף ער שוין צוריק גיין נאר איבערדאווענען שמונה עשרה? ענטפערט די גמרא, אמר ליה, האט ער אים געענטפערט, טעה בזו ובזו, חוזר לראש, דארף ער צוריק גיין חוזר לראש. און ס'איז א הלכה וואס איך מיין אסאך מענטשן ווייסן נישט, און אונז פסק'ן מיר אזוי, אויב איינער האט פארגעסן אתה חוננתנו, און שפעטער עסט ער פאר, ער האט געמאכט הבדלה, דארף ער איבערדאווענען מעריב און זאגן אתה חוננתנו. סאו די חלק פסק'נט מען אונז אזוי ווי אונז האבן יעצט געלערנט, גייען מיר יעצט ארויף צו דף לג עמוד ב', אמר ליה רבינא לרבא הלכתא מאי, אמר ליה כי קידוש, אז הבדלה איז אזוי ווי קידוש. מה קידוש אף על גב דמקדש בצלותא, מקדש אכסא. פונקט ווי קידוש זאגט מען אפילו מען האט שוין דערמאנט קידוש היום ביי שמונה עשרה, מאכט מען נאכאמאל קידוש אינדערהיים אויף וויין, אף הבדלה נמי אף על גב דמבדיל בצלותא, מבדיל אכסא, און אונז פסק'נט מען טאקע אזוי, נישט אזוי ווי די גמרא געזאגט סוף עמוד א' אז ס'הייסט א ברכה שאינה צריכה ווייל דו האסט שוין געזאגט הבדלה ביי שמונה עשרה און דו האסט יוצא געווען טארסטו נישט מאכן הבדלה על הכוס, אונז פסק'ן מיר נישט אזוי, און אפילו מ'האט שוין געזאגט אתה חוננתנו ביי שמונה עשרה דארף מען מאכן נאכאמאל הבדלה על הכוס. זאגט די גמרא ווייטער, געשטאנען אין די משנה רבי אליעזר אומר בהודאה, מ'דערמאנט אתה חוננתנו ביי מודים, דערציילט די גמרא רבי זירא הוה רכיב חמרא, רבי זירא האט געריטן אויף א אייזל הוה קא שקיל ואזיל רבי חייא בר אבין בתריה, איז נאכגעגאנגען אונטער אים אמר ליה ודאי דאמריתו משמיה דרבי יוחנן הלכה כרבי אליעזר ביום טוב שחל להיות אחר השבת, איז אמת דאס וואס דו זאגסט נאך אז אונז פסק'ן ווי רבי אליעזר אז מ'זאגט אתה חוננתנו ווען יום טוב קומט אויס נאך שבת דאס הייסט טאמער יום טוב קומט אויס זונטאג אין אזא פאל דארף מען אויך מאכן א געוויסע סארט ברכת הבדלה מבדיל צו זיין בין קודש לקודש אבער ס'דאך נישט דא קיין אתה חונן, ווייל ס'איז דא א יום טוב דיגע שמונה עשרה, ווען ס'איז יום טוב שחל להיות אחר השבת, אמר ליה אין, די הלכה איז טאקע אזוי ווי אים אין אזא פאל, פרעגט די גמרא הלכה מכלל דפליגי? די רבנן קריגן זיך? לכאורה, אפשר די רבנן זענען מודה צו ר' לעזער'ן אין אזא פאל ווייל ס'איז נישט דא קיין אתה חונן, פרעגט די גמרא ולא פליגי, והא פליגי רבנן? זאגט די גמרא, קען זיין, אבער אין אזא פאל קריגן זיי זיך נישט. אימר דפליגי רבנן, בשאר ימות השנה, א געווענליכע וואכן טאג, וואס מען דאווענט שמונה עשרה, מוצאי שבת, האסטו אתה חונן אריינצולייגן דארטן אתה חוננתנו. אבער ביום טוב שחל להיות אחר השבת, מי פליגי, אפשר קריגן זיי זיך נישט? פרעגט די גמרא והא פליג ר' עקיבא, כ'זע דאך ר' עקיבא האלט דאך יא אז מען לייגט א עקסטערע ברכה און די חכמים קריגן זיך אויף אים. פרעגט די גמרא ווי קומט דא אריין ר' עקיבא, אטו כל השנה כולה מי עבדינן כר' עקיבא דהשתא ניקום ונעביד כוותיה? כל השנה כולה מאי טעמא לא עבדינן כרבי עקיבא, דתמני סרי תקון, חזל האבן מתקן געווען אַכצן, תשסרי לא תקון נישט קיין נײַנצן, הכא נמי, שב תקון ווען ס'קומט די יום טוב שחל להיות אחר השבת, עס איז דא זיבן ברכות פון שמונה עשרה, תמני לא תקון, ממילא קען מען נישט טון ווי רבי עקיבא. אמר ליה, לאו הלכה איתמר אלא מטין איתמר, מ'האט נישט געלערנט אז די הלכה איז ווי רבי לעזער אין אזא פאל, נאר מטין איתמר, דאס הייסט איינער קומט פרעגן זאגט מען אים אזוי. דאיתמר אונז האבן געלערנט ר' יצחק בר אבדימי אמר משום רבינו, הלכה, די הלכה איז קלאר אזוי ווי רבי לעזער, ואמרי לה, מטין. רבי יוחנן אמר, מודים, דאס הייסט די חכמים זענען מודה צו אים. ורבי חייא בר אבא אמר, נראין, דאס הייסט אין אזא פאל איז, געפעלט אונז מער די הלכה פון רבי אליעזר. אמר רבי זירא נקוט דרבי חייא בר אבא בידך די וועג וויאזוי ער האט עס נאכגעזאגט זאלסטו אננעמען, דדייק וגמר שמעתא מפומא דמרא שפיר. ער זאגט ער איז מורא'דיג שטארק מדייק די פונקטליכע נוסח וויאזוי ער האט עס געהערט פון זיין רבי און אזוי גיבט ער עס איבער פאר די קומענדיגע דורות, כרחבא דפומבדיתא, פונקט אזוי ווי רחבא פון פומבדיתא, וואס ער האט מדקדק געווען, און איבערגעגעבן די הלכות וואס ער האט מקבל געווען פון זיין רבי, ממש אויפן האר אזוי ווי ער האט עס געהערט. למשל, זאגט די גמרא א דוגמא, דאמר רחבא אמר רבי יהודה הר הבית, זאלסטו וויסן די הר הבית, סטיו כפול היה, ס'איז געווען דאפלטע בענק, והיה סטיו לפנים מסטיו, האט ער זיך אויסגעדרוקט מיט די ווארט באנק, אנדערש פון געווענליך וואס די לשון המשנה איז איצטבא, האט ער געזאגט סטיו, פארוואס? ווייל דאס איז געווען די לשון אזוי ווי ער האט מקבל געווען פון זיין רבי, און ער האט מדקדק געווען איבערצוזאגן פונקטליך אזוי ווי ער האט עס געהערט, ממילא אז ער זאגט ביי אונז ביי די מחלוקת זאגט ער נראין אז ס'געפעלט אונז מער די הלכה פון רבי אליעזר אין אזא פאל, איז מסתמא דאס איז ריכטיג. פירט די גמרא אויס אמר רב יוסף, אנא לא הא ידענא ולא הא ידענא, איך ווייס נישט נישט נראין נישט מודים און נישט מטין, אלא מדרב ושמואל ידענא, איך ווייס אזוי ווי רב און שמואל, און אזוי טוהן מיר אונז זאגט רב יוסף, און אונז פסק'ען מיר אונז טאקע אויך אזוי, דתקינו לן מרגניתא בבבל, די חכמי בבל האבן אנטדעקט א נייע פערלשטיין וואס זיי האבן מתקן געווען א געוויסע נוסח וואס מען זאגט ספעציעל ווען ס'איז יום טוב שחל להיות אחר השבת און דאס זאגט מען א חלק פון שמונה עשרה אזוי ווי אונז טו מיר טאקע די ברכת ותודיענו ברענגט די גמרא אראפ דא די נוסח ותודיענו מען זאגט ותודיענו השם אלקינו את משפטי צדקך ותלמדנו לעשות חוקי רצונך ותנחילנו זמני ששון וחגי נדבה ותורישנו קדושת שבת וכבוד מועד וחגיגת הרגל בין קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלת ואת יום השביעי מששת ימי המעשה קדשת, הבדלת וקדשת את עמך ישראל בקדושתך, ותתן לנו און מ'גייט ווייטער די נוסח שמונה עשרה פון יום טוב וכו'. זאגט די הייליגע משנה האומר על קן ציפור יגיעו רחמיך, איינער וויל לויבן דעם אייבערשטן און ער זאגט אינמיטן שמונה עשרה על קן ציפור יגיעו רחמיך, אדער ער זאגט ועל טוב יזכר שמך, אדער מודים מודים משתקין אותו, די גמרא גייט שוין זאגן פארוואס. פרעגט די גמרא. בשלמא מודים מודים משתקין אותו פארשטיי איך זייער גוט משום דמיחזי כשתי רשויות. ער זאגט צוויי מאל מודים כאילו עס איז דא צוויי באשעפערס, ער רעדט צו צוויי גאט. די זעלבע זאך ועל טוב יזכר שמך פארשטיי איך אויכעט פארוואס ס'איז נישט גוט. נמי, פארוואס? משמע על הטובה ולא על הרעה, און די אמת איז מ'דארף לויבן דעם אייבערשטן אויף יעדע סארט זאך. ותנן אונז האבן געלערנט אין די משנה סוף פון אונזער מסכתא, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. אלא על קן ציפור יגיעו רחמיך, מאי טעמא, פארוואס איז עס נישט קיין גוטע זאך? ענטפערט די גמרא, פליגי בה תרי אמוראי במערבא, רבי יוסי בר אבין ורבי יוסי בר זבידא, חד אמר, מפני שמטיל קנאה במעשה בראשית, אז טאמער ער דערמאנט נאר די רחמנות אויף די ציפור, ברענגט ער אריין א קנאה צווישן די מעשה בראשית, וחד אמר מפני שעושה מדותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, כאילו די אייבישטער, וואס ער טוט איז רחמנות, אזוי ווי אונז פארשטיי מיר, דאס איז א זאך וואס ער האט רחמנות אויף דעם, אבער די אמת איז, אונז דארף מיר לויבן דעם אייבישטן אויף יעדע זאך אפילו עס איז נישט א זאך וואס זעט אונז אויס ווי רחמנות. ואינן אלא גזירות, די אמת איז אפילו ס'איז נאר גזירות, ביי אונז טאר עס נישט זיין קיין חילוק. דערציילט די גמרא ההוא דנחית קמיה דרבה ס'איז געווען א מענטש וואס איז צוגעגאנגען צום עמוד פאר רבה ואמר און האט געלויבט דעם אייבערשטן אתה חסת על קן ציפור דו האסט רחמנות אויף קן ציפור אתה חוס ורחם עלינו זאלסט אויך רחמנות האבן אויף אונז אמר רבה כמה ידע האי צורבא מרבנן לרצויי למריה קוק ער לויבט זייער גוט אויס דעם אייבערשטן. אמר ליה אביי, וויאזוי קענסטו אים לויבן, ער טוט א זאך וואס מען טאר נישט, והא משתקין אותו תנן, אונז האבן געלערנט אין אונזער משנה אז מען דארף אים שטיל מאכן, זאגט די גמרא ורבה נמי לחדודי לאביי דאתא, ער האט דירעקט אויסגעלויבט די בעל תפילה, ווייל ער האט געוואלט זען טאמער אביי גייט פארהאלטן אז ער האט נישט גוט געטון, ער האט אים געוואלט אזוי פארהערן. זאגט די גמרא ווייטער ההוא דנחית קמיה דרבי חנינא ס'איז געווען איינער וואס איז צוגעגאנגען פאר רבי חנינא און האט זיך גענומען לויבן דעם אייבערשטן אמר הקל הגדול הגיבור והנורא והאדיר והעזוז והיראוי החזק האמיץ והוודאי והנכבד מורא'דיגע לשונות של שבח המתין לו עד דסיים האט רבי חנינא געווארט ביז ער האט צוגעענדיגט כי סיים ווען ער האט געענדיגט אמר ליה האט ער געפרעגט פון דעם בעל תפילה סיימתינהו לכולהו שבחי דמרך דו האסט שוין געענדיגט אויסלויבן למה לי כולי האי וואס דארף ער אונז האבן אזויפיל לשונות של שבח, וואס דאס גיבט אונז די איינדרוק אז מען לויבט אים אויס מיט אלעס וואס ער איז. אנן, זאלסטו וויסן אונז, הני תלת דאמרינן, די דריי לשונות וואס אונז זאגן מיר יא, הקל הגדול הגיבור והנורא, אי לאו דאמרינהו משה רבינו באורייתא, ווען נישט וואס משה רבינו וואלט עס אריין געשריבן אין די תורה, און ואתו אנשי כנסת הגדולה ותקנינהו בתפילה זיי האבן עס מתקן געווען מען זאל עס זאגן, לא הוינן יכולין למימר להו, וואלט מען עס נישט געקענט זאגן, ווייל אונז קען מען נישט אנפאנגען לויבן דעם אייבערשטן, ווייל דעמאלטס טאר מען זיך נישט אפשטעלן, ואת אמרת כולי האי ואזלת? משל למלך בשר ודם שהיו לו אלף אלפים דינרי זהב, ער האט געהאט מורא'דיגע אסאך גאלדענע דינרים, והיו מקלסין אותו בשל כסף. וויאזוי וואסערע פנים האט עס? והלא גנאי הוא לו. דו לויבסט אים אויס מיט א זאך וואס ער האט אסאך מער. די זעלבע זאך אונז קען מען נישט אנפאנגען לויבן דעם אייבערשטן ווייל מ'קען נישט ענדיגן. אז דו ענדיגסט, כאילו האט עס אויסגעזען ווי פון דא און ווייטער קען מען שוין נישט לויבן דעם אייבערשטן. זאגט די גמרא ווייטער ואמר רבי חנינא הכל בידי שמים אלעס ליגט אין די הענט פונעם אייבערשטן חוץ מיראת שמים וואס דאס איז א זאך וואס דער אייבערשטער וויל אז מענטשן זאלן ארבעטן און ס'ליגט טאקע אויף די מענטש און ער מוז אליינס ארבעטן אויף דעם שנאמר ועתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה, דער באשעפער וויל מען זאל אים מורא האבן פון אים, מען זאגט נאך איינע פון די חסידישע רעבעס אז די וועלט טאקע דרייט אויס פונקט פארקערט, פרנסה איז א זאך וואס דער באשעפער גיבט און ס'ליגט אינגאנצן אין זיינע הענט און מענטשן לויפן עס נאך, מען ארבעט און מען מוטשעט זיך צו האבן אביסל פון דעם, ווידער יראת שמים וואס דאס איז א זאך וואס ס'ווענדט זיך טאקע אין דעם מענטש, און דאס איז א זאך וואס מען פארלאזט זיך אויפן אייבערשטן קיינער ארבעט נישט דערויף. איז על כל פנים פרעגט די גמרא, וואס האט משה רבינו געזאגט, כי אם ליראה, אטו יראת שמים מילתא זוטרתא היא, אז משה רבינו זאגט אז באשעפער בעט פון ענק נאר דאס. וואס איז די נאר דאס? דאס איז גאר א גרויסע זאך. והאמר רבי חנינא משום רבי שמעון בן יוחאי אין לו להקדוש ברוך הוא בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמים. דער באשעפער האלט דאס אין א אוצר, שנאמר יראת השם היא אוצרו. און אז דאס איז א זאך וואס מען פארשפארט אין א אוצר איז א סימן אז ס'איז גאר א חשוב'ע זאך. זאגט די גמרא אין, לגבי משה מילתא זוטרתא היא, ס'איז טאקע גאר א חשוב'ע זאך, אבער פאר משה רבינו איז געווען א קלייניגקייט, דאמר רבי חנינא משל לאדם שמבקשים ממנו כלי גדול, מען בעט פון אים א גרויסע כלי ויש לו און ער האט עס, דומה עליו ככלי קטן, אפילו עס איז א גרויסע זאך ווייל איינמאל ער האט עס איז עס שוין גרינגער. די אנדערע זייט, קטן, אויב מען בעט פון איינעם אפילו א קליינע זאך, ואין לו און ער האט עס נישט, דומה עליו ככלי גדול, זעט עס אויס ווי גאר א גרויסע זאך. געשטאנען ווייטער אין די משנה מודים מודים משתקין אותו אמר רבי זירא כל האומר שמע שמע, איז אויכעט כאומר מודים מודים, מען זאגט שמע ישראל דאפלט, איז אזוי ווי מודים מודים. מיתיבי פרעגט די גמרא איך וועל דיר א קשיא פרעגן, שטייט אין א ברייתא הקורא את שמע וכופלה, ער זאגט צוויי מאל שמע ישראל, הרי זה מגונה, איז ער נישט געלויבט, איז משמע מגונה הוא דהוה, ער איז נישט געלויבט, אבער שתוקי לא משתקינן ליה, מ'מוז אים נישט שטיל מאכן, ענטפערט די גמרא לא קשיא הא דאמר מילתא מילתא, טאמער ער זאגט שמע שמע ישראל ישראל, אזוי איז רש"י מסביר אין אזא פאל איז נאר מגונה, מה שאין כן טאמער איינער זאגט והא דאמר פסוקא פסוקא ער זאגט שמע ישראל צוויי מאל די גאנצע פסוק, דאס זעט יא אויס מער ווי שתי רשויות, ס'איז דא ראשונים וואס זאגן פונקט פארקערט, אין שולחן ערוך שטייט מ'זאל נישט זאגן קיין איין וועג נישט. אמר ליה רב פפא לאביי ודילמא מעיקרא לא כיוון דעתו ולבסוף כיוון דעתו, אפשר זאגט ער עס איבער ווייל דער האט נישט געהעריג אינזין געהאט. אמר ליה האט ער אים צוריק געענטפערט גיימיר ארויף צו דף ל"ד עמוד א', חברותא כלפי שמיא מי איכא? ער איז עפעס א חבר אז מ'זאגט איינמאל דו פארשטייסט נישט זאגסטו עס איבער? אי לא כיוון דעתיה מעיקרא, דו האסט נישט אינזין געהאט, מחינן ליה במרזפתא דנפחא, דארף מען אים גוט אנקלאפן די ביינער מיט א גוטע האק, עד דמכוון דעתיה. ס'איז נישט א זאך וואס מ'קען זאגן איינמאל און נאכאמאל. מ'דארף, פאר מ'פאנגט אן צו רעדן, דארף מען זען אז מ'פארשטייט וואס מ'רעדט. איז אוודאי הלכה למעשה, טאמער מ'האט נישט אינזין געהאט דארף מען איבערזאגן, אבער מ'זאל ווארטן אביסל און מ'זאל זאגן שטילערהייט, כדי ס'זאל נישט אויסקוקן ווי שתי רשויות.